וואס איז דאס געאיילעניש, די שיפן וועלן מיר אונטערגיין? אסאך זאכן זיינען פאראן אין שטאט אן וועלכע די סמאלינער באגייען זיך. זיי באגייען זיך אן ראדיא הילכערס וואס יעדער סמאלינער באאמטער האט ביי זיך אין שטוב, זיי באגייען זיך אן די בעדער וואס דער מאגיסטראט האט אויסגעבויט, אפילו דאס יונגווארג וואס האט אמאל וועלטן איינגעלייגט און געוואלט איינפירן א נייעם סדר אין סמאלין באגייט זיך אויך אן א בוך

גרונם זעט א ברייטע לאנקע. שקצימלעך פאשען קי, טרייבן סטאדעס גענז. אינמיטן דער לאנקע איז פאראן א גרויסע סאדזעווקע מיט פיש. שטעלט זיך גרונם פאר אז די סטאדעס גענז פאשען זיינע טעכטערלעך. די קי טרייבט שלוימעלע, און ער אליין, גרונם, פארט מיט פעדערן אויפן יריד קיין גריצע.

ס'איז דאך פשוט צום לאכן. פון וואנען קומט צו אים א לאנקע? פון ווען אן האבן דאס אידן לאנקעס? איין קהל'שע לאנקע איז פאראן הינטערן בית עולם, איז דארטן אן אמת'ער מושב. דאס גאנצע שטאטישע מיסט וואלגערט זיך דארטן, חזירים שפרינגען ארום און קאפען פונאנדער דעם בארג מיסט מיט די געפגר'טע פערד און אפגעשונדענע הינט.

ביי הערש לוסטיקן איז א פולע שטוב מיט מענטשן, דער אריין דער ארויס, מען קוקט אים אין די אויגן אריין וואס ער האט צו זאגן, שרה גיטל אין טערקישן שאל רייסט אים פארן לאץ, הערש, אפוטרופוס מיינער, וואס שווייגסטו, וואס גייסטו נישט, וואס לויפסטו נישט, צוועטל'ס קינד איז פארביי, איין אייניקל מ'שטיינס געזאגט, ביסט דאך עפעס א קהל מענטש, הערש, לויף, רייס איין די וועלט!

לייזער קורניק ציפט זיך פארן שטרויענעם בערדל, טאקע אזוי, מען מוז עפעס זען צו טון אקעגן דער מגיפה. איר זענט דאך פארט א דאזער. טרייסלט הערש מיטן קאפ, ביסט אליין א גנב, כ'בין ענק מוחל דאס דאזעריי, לאמיר גיין איבער דער שטאט זען ווי עס האלט מיט דער מגיפה. ער אנטלויפט פון שטוב, נאך אים שארט זיך נאך א מחנה מענטשן, דאס סעדער הייפל ווערט ליידיג. צווישן מנחה און מעריב ווערט א יללה אין שול, א כאפטע ווייבער רייסט זיך אריין מיט מענערשער גבורה, פאראויס גייט שרה גיטל און גראזשעט מיט די דארע פינגער. חנא בעקערס שנור האט אזא געשווינדן כאפ געקריגן און עטץ מאנסלייט שווייגט! אין שטאט גייט אום א פייער, א מגיפה אויף זויג קינדער. דרענגער, דר'ערדליגערס, זאגטס תהלים, לויפטס קברים רייסן!

דער מענטש, האָט הערשל דערזען, האָט פאַרלוירן יעדן ווערט. דאָס מינדסטע ברעט אין פּלויט איז זיכערער ווי דער מענטש. קעגן דעם אַלעם איז דאָס, וואָס איז פאָרגעקומען צווישן צוועטלען מיט בערטשיקן, אַ גאָרנישט מיט אַ גאָרנישט. ביז איצט איז ער מיט אַלע זיינע געדאַנקען געווען אַריינגעטאָן אין דעם רויען פלייש, נישט געזען קיין שום העכערע זאַך. איצט

נישטא קיין אחדות, מען פסל'ט ליסטעס, מחלוקת מיט דאזארעס, מסירות, אידן זיינען געגליכן צו א בעזים, כל זמן די ריטלעך זיינען צוזאמען, אזוי. הערש לוסטיג שטייט אויף פון זיין שטענדער. צו א בעזים רבי, פע, נישט קיין שיינער משל. גיכער צו א לולב. צו א לולב וואס אלע שאקלען מיט אים, ווער ס'האט א האנט, דער שאקלט מיטן לולב.

עס גיט אַ שפּראָץ מיט ווייס פריש לייב, און אַ זאַמדיק כריפּנדיק קול רייסט זיך אַרויס פון איר ברוסט, נאַטס, ענק מענער, נעמטס מיין לייב, טרינקטס דאָס בלוט, צוליב ענק מענער איז מיין קינד פון דער וועלט געגאַנגען! זי גיט זיך אַ לאָז גלייך צו בערטשיקן, עסט זיך איין מיט אירע נעגל אין זיין פּנים, נאַ דיר נאַ, דו האָסט מיך פאַר אַ פרויענצימער געמאַכט!

דאָס בלוט אין אים לױפֿט גיכן און הײס. גאָלדע, אָפּגעטײלט פֿון סמאָלין, גיט זיך איבער אין זײַן רשות. דאָ, אין דער אַלײנקײט פֿון װאַלד, פֿילט ער זיך צו זײַן איר באַשיצער. װאָס אַזױנס האָט געקאָנט געשען אין דער הײם, װאָס האָט אים אַהער געבראַכט גאָלדען? ער רוקט זיך אָן אױפֿן שטאַם, מאַכט פּלאַץ פֿאַר גאָלדען. זי איז אַזױ שמאָל אין דער טאַליע, גאָלדע,

שוין גאלדען און וואלט וועלן אז די גאנצע וועלט זאל אים לויבן דערפאר. ניין, די סמאלינער זיינען אומדאנקבארע מענטשן. אינמיטן דערינען נא דיר גאר א שידוך פון ריטשעוואל, וועט ער פון היינט אן זיך שטרענגער באגיין מיט סמאלין. וואו איז דער שידוך גאלדע? האסט אים אליין געזען? גאלדע איז צעטראגן. כ'האב דאך געזאגט אז ער שטייט היינט ביים רב. באטשע זאגט אז ער האט א געל בערדל. דער שידוך איז קראנק אויף עפעס, ווי הייסט עס דארט, א פרוידישע קרענק. א געל בערדל? חזר'ט איבער גבריאל פארטראגן אין די געדאנקען. ער גיט זיך א האסטיגן דריי אויס. גאלדעס אויגן גליען, ווארטן אויף באשייד. פון די בלעטער טראגט זיך א הייסע פארע. עס שמעקט מיט מיענטע.

הערש, האָט זי געװעקט דעם מאַן, ס'איז אמת, אַז אַן אַלטער און אַ קינד זײַנען גלײַך? דורך די שפּאַרעס פֿון די לאָדנס טריפֿן טראָפּנס ליכט. הערש לוסטיק ציט זיך אױס אױפֿן געלעגער. די אױגן זײַנע זײַנען פֿאַרמאַכט, אָבער ער דרעמלט בלױז. ער ענטפֿערט רצען האַלב פֿון שלאָף. אַװדאי זײַנען זײ גלײַך, רצע! די נשמות פֿון אַלטע לײַט זײַנען רײן אַזױ װי בײַ קינדער. די נשמות הערש, אבער דער גוף זייערער? כ'זאל בעסער נישט האבן געזינדיגט מיט די רייד. נארעלע, טרייסט זי הערש, כל זמן שהנשמה בקרבי, ווילאנג די נשמה איז אין מענטשן, אזוי האלט זי אויף דעם גוף און מאכט אים איידל. רצה פארקרימט זיך. לאז מיך שוין געמאך מיט אזא איידלקייט. כ'בין נישט ווערט אנצורופן זיין ליבן נאמען,

מען פֿאַרמאַכט די לופֿטשיקעס, מען לענט צו די טירן פֿון די געוועלבער, מען ציט אויף זיך אַרויף געמאַכטע שמייכלען, אַז שכנים זאָלן נישט דערקענען, וואָס עס טוט זיך אויף דער נשמה. די סמאָלינער האַלטן פֿון דעם כּלל, קנײַפּט די באַקן, אַז די פֿאַרב זאָל בלײַבן. ווער עס האַלט זיך נישט פֿאַר אַ געשלאָגענעם, דער איז נישט געשלאָגן. זיי וויצלען זיך, שעלטן דעם דײַטש מיט זײַן ראַדיאָ. אויפֿן געמיט ווערט אָבער נישט לײַכטער.

האט דיך פארראטן, די פסיכישע טעראפיע האט זיך דיר נישט איינגעגעבן, די גוטע מאנירן וועלן דיר דאך גארנישט העלפן, עס ווענד זיך נישט אין דיר, אנדערע טרייבן צו דעם, די בליקן פונעם פאסטאר, פונעם בירגערמייסטער, פון אפטייקער, זיי זאגן און דערמאנען דיר אויף טריט און שריט, דו ביסט שוין נישט דער זעלביקער דאקטער פריווער פון פאראיארן, דו ביסט שוין נישט דער זעלביקער פון פאר זעקס חדשים צוריק, פון פאר צוויי וואכן צוריק.

סוף פון זייט איינס קאסעט פיר, המשך זייט צוויי.